ויהי בימי אמרפל, א נייע מעשה, א נייע אברהם אבינו, מיטאמאל איז דא א אברהם אבינו וואס האט א מיליטער וירק את חניכיו, ס'איז דא א אברהם אבינו וואס ער הערט אז ס'איז דא א מלחמה כי נשבה אחיו, און ער נעמט זיך זיינע מיליטער און ער לויפט זיי נאך, נישט, אונז האבן געלערנט לעצטע וואך, לעצט נעכטן, אז ס'איז געווען א איש החסד אברהם אבינו איז געגאנגען מיט אויף די אייבערשטער וואס ער האט געטון, דא שטייט נישט ער האט געפרעגט פאר די אייבערשטער, שטייט נישט די אייבערשטער האט אים געזאגט, אבער אברהם אבינו איז געווען א חברה'מאן, איך שלא יהיה. און נישט סתם א חברה מאן, נאר אזוי ווי ס'שטייט ונברכו בך כל משפחות האדמה, ער האט זיך אריינגעמישט אין וועלט מלחמות, און ס'איז געווען א וועלט מלחמה, אפשר די ערשטע וועלט מלחמה, א ריזיגע קאאלישן, פיר קעניגן, אויף יעדע איינע פון זיי שטייט ווער איז געווען די קעניג, אמרפל מלך שנער, דער שנער וואס איז געווען אפשר דער גרעסטע מלכות, ס'שטייט נישט דא קלאר ווער ס'איז געווען, אבער מלך שנער, שנער איז געווען די ערשטע בקעה ווי די מענטשן פון דור הפלגה האבן געוואוינט, און שנער איז געווען נעבן אדער ס'איז די זעלבע זאך ווי בבל, אזוי ווי ס'שטייט אין די פרשה פון דור הפלגה, און בבל איז געווען ותהי ראשית ממלכתו פון נמרוד, בבל וארך ואכד וכלנה, דאס איז געווען די ערשטע, אדער נמרוד אליינס, אדער די זעלבע זיינע יורש, נישט קיין חילוק על פי פשט צו על פי דרש, די ערשטע גרעסטע מלחמה, די גרעסטע קאאליציע פון מלכים און אימפעריעס וואס איז געווען דא, און אריוך מלך אלסר, און כדרלעומר, עילם איז אויך א מלכות וואס אונז ווייסן שפעטער א גרויסע מלכות, תדעל מלך גוים. ווייס נישט קלאר ווער עס איז געווען מלך גוים אבער עס איז געווען גרויסע מלכים און זיי האבן געהאט א מלחמה מיט נאך א גאנצע קאלישן פיר ברע מלך סדום, ברשע, שנאב, שמאבר, בלע אזוי שטייט היא צוער ס'הייסט דעמאלטס איז געווען בלע און שפעטער הייסט עס צוער אזוי די תורה מערקט דיך אן זאלסט וויסן ווער איז דאס בלע אז האסט קיינמאל נישט געהערט פון בלע זאלסטו וויסן דאס איז צוער גיין שפעטער זעהן וועגן צוער. קען לכאורה זיין אז די אלע אנדערע פיר שטעט זענען דאך חרוב געווארן ממילא זענען זיי געבליבן מיט די אלטע נאמען, ס'איז נישט קיין נייע נאמען, אבער צוער איז דאך נישט חרוב געווארן, ס'איז אפשר פארדעם האט עס געהייסן בלע און שפעטער איז עס געהייסן צוער, קען זיין. כל פנים דא איז דא א וועלט מלחמה ממש, און נישט סתם א וועלט מלחמה, נישט נאר די ניין מלכים האבן זיך האבן זיך צוטון געהאט מיט די וועלט מלחמה, זיי האבן געגאנגען, די כדרלעומר איז געגאנגען אויפן וועג, אפשר בדרך אגב, אפשר סתם האט ער געהאלטן אלטן חשבון מיט זיי, ער האט זיך געדינגען מיט די רפאים, ביי די וועי רפאים זענען וואס עס שטייט אין ספר דברים רפאים דאס איז ענקים, רפאים דאס איז נפילים וואס זענען געווען המה הגיבורים אשר מעולם אנשי השם, דאס זענען נישט מענטשן וואס מען הייבט זיך אן מיט זיי גרינגערהייט, ווען די מרגלים זענען געווען אין חברון האבן זיי זיך דערשראקן פון די רפאים, זעט אויס אין די געגנטער אין די בערג אין חברון עשתרות קרנים איז דאך בערג אין עבר הירדן האבן זיך געדרייעט נאך אזעלכע רפאים, עס איז געווען זוזים און אימים און חורי אין הר שעיר און. דא איז די ערשטע מאל וואס אונז טרעפן עמלק, איי עמלק איז נאכנישט געבוירן געווארן, אויב עמלק איז די אייניקל פון פון עשו, די זון פון אליפז, אפשר איז געווען א אנדערע עמלק, אפשר עמלק דארט האט געהייסן נאך די עמלק, אפשר איז עס על שם העתיד, ס'האט געהייסן שדה העמלקי, איז געווען א אנדערע פאלק דעמאלטס, איך שלא יהיה האבן זיך שוין געשלאגן די ניין מלכים מיט נאך איינס צוויי דריי פיר פינף זעקס אמורי, מיט זעקס אנדערע קעניגרייך און דאס איז א וועלטס מלחמה און די גרענצע וועלטס מלחמה האט זיך געטראפן אין עמק השידים דאס הייסט ים המלח מען זעהט שטייט שוין פריער עמק השידים הוא ים המלח עס שטייט נאכאמאל ס'איז ממש אזויווי א פאעטרי ווי די פסוק לייגט עס אראפ און זיי האבן פארלוירן די מלך סדום איז אנטלאפן טאקע אין די בארות חמר אינטערעסאנט אז די זעלבע חמר וואס די דור הפלגה האט פון דעם געמאכט חומר איז די מלך סדום אריינגעפאלן אין דעם דארף טראכטן וועגן דעם, סדום איז דאך געווען א גרויסע שטאט, אויב דור הפלגה איז געווען די חטא פון מאכן א שטאט וואס דארף נישט צוקומען צו גארנישט, עס האט חמר מיט חומר מיט לבנים, איז סדום געווען זיכער אזא שטאט, און זעט אויס אין דעם איז דא א וועג ווי אריינצופאלן אויך. און בקיצור אברהם אבינו הערט, וואס הערט ער אז זיין נשבה אחיו, ס'איז געקומען א פליט, ווער איז געווען דער פליט, שטייט נישט, ס'איז געווען עני וואן, א פליט דארף נישט קיין נאמען, בפשטות, דא מדרשים, ס'איז געקומען איינער, און שטייט פונקטליך ווי אברהם האט געוואוינט, ביי אלוני ממרא, און ער איז געווען אחי אשכול ואחי ענר, ס'וויכטיג וויכטיג צו וויסן פאר שפעטער אין די מעשה. און ער הערט וואס טוט ער, וירק את חניכיו האט דרײַ הונדערט און אַכצן חניכא, סאלדאטן, אברהם אבינו געהאט סאלדאטן, הנפש אשר עשו בחרן, נישט קיין ליידיגגייער נישט קיין פארקוועטשטע עובד השם ערגעץ, ער האט געהאט אן ארמעי, און ס'קען זיין איך ווייס ס'שטייט נישט דא וויפיל סאלדאטן האט כדרלעומר מיט זיינע חברה געהאט, אבער אפשר אין די אמאליגע צייטן אין יענע געגנט איז דרײַ הונדערט אַכצן געהייסן א גוטע ארמעי, בפשטות שטייט נישט דא אז ס'איז געווען ניסים, בפשטות שטייט נישט גארנישט שטייט אז ער איז געגאנגען ער האט גענומען און ער האט געמאכט א תכסיס א מיליטערישע סטראטעגיע ויחלק עליהם לילה ער איז געגאנגען ביינאכט זיך צוטיילט און זיי נאכגעלאפן און אלעס צוריק געברענגט ביז דא איז אברהם אבינו די לוחם דא טרעפט מען אברהם אבינו די צדיק קומט צוריק און ער גייט צו די מלכי צדק מלך שלם מלכי צדק זעט אויס ער איז געווען די כהן כהן לאל עליון וואס מיינט אל עליון אדער ס'מיינט ממש גאט אייבערשטער, קען זיין זיי האבן געהאט דעמאלטס א גאט וואס האבן זיי גערופן אברהם אבינו האט פארשטאנען אז ס'מיינט די אייבערשטער, און ער האט געגעבן א ברכה פאר אברהם אבינו, דאס הייסט יא אזא סדר, א כהן מ'זעט אויכעט יתרו נאכן יציאת מצרים נאך אנדערע זאכן, ס'איז געווען אזא סדר, אין א מלחמה קומט דער כהן, דער כהן אלעמאל איז אויף די זייט פון דער וואס האט געוואנען, ער זאגט די אייבערשטער האט דיך געהאלפן יא, און אברהם אבינו זאגט ברוך ה'. הרימותי ידי מ'זאל מדייק זיין אל הוויה אל עליון, ער האט נישט געזאגט אל עליון מקדל מלכי צדק אברהם אבינו אל הוויה אל עליון און וואס זאגט ער איך האב א גאט און איך גיי נישט נעמען גארנישט איך האב נישט געקומען דא צו מאכן געלט לא תאמר אני העשרתי את אברם אויפן טייטש קען מען זיין קען זיין די טייטש איך בין נישט קיין רויבער איך מאך נישט קיין געלט פון מלחמות די אייבערשטער האט מיר צוגעזאגט ואגדלה שמך מיינט עס אויף כשר'ע וועגן און ביזנעס נישט מיט מלחמות נאר וואס מיינע אנדערע מיינע מענטשן קען איך נישט זיין פרום אויף זיינע אויף זייער חשבון יא פרום קען מען זיין אויף די אייגענע חשבון דער אנוש משהלך יתין, ס'שטייט אזא מאמר א מסכם, מ'דארף עס קוקן אריינגעריקט אן אשכול, מ'דארף זיין נעמען.